מען האלט די גמרא דף מ ג, מען הייבט אן מ ב עמוד ב דריי שורות פון אונטן, סאו מ'האבן געזען אין די פריערדיגע גמרא א ברייתא אז רבי עקיבא האלט אז טאמער א שור שור מועד הרג'עט אן אישה איז די איז די כופר גייט צו די יורשי האישה נישט צו די בעל האישה, האט די גמרא געפרעגט איי רבי עקיבא האלט דאך ער דרשנ'ט וירש אותה מכאן שבעל יורש את אשתו, ער האלט א בעל איז יורש את אשתו פארוואס זאל ער נישט ירש'ן די כופר, פארוואס אירע קינדער ירש'נען די כופר, האט די גמרא געענטפערט אז ביי כופר וויבאלד די חיוב כופר איז נאר חל לאחר מיתה ממילא הייסט עס ראוי און נישט מוחזק, די בעל איז נאר יורש את אשתו במוחזק זאכן וואס זי האט געהאט בשעת מיתה, אבער דאס איז א דבר שראוי לבוא לו, ווען זי וואלט געלעבט וואלט זי דאס באקומען, ממילא וויבאלד ס'איז ראוי, ס'איז נישט מוחזק, דארט איז נישטא די דין פון בעל יורש את אשתו. קומט אויס אין די גמרא אז ביי אלע אנדערע תשלומי נזיקין וואס א מענטש איז מזיק אן אישה, און די פרוי שטארבט קודם די גביה, אין הכי נמי, דארטן וואלט טאקע, דארטן איז נישט דומה צו כופר, דארטן וואלט דער בעל טאקע געירש'נט. פרעגט די גמרא בנזקין לא אמר רבי עקיבא, בנזקין האלט נישט רבי עקיבא אז ס'גייט צו איר יורשין, איי והתניא, הכה את האישה ויצאו ילדיה, איינער האט געשלאגען א פרוי, זי איז געווען א אישה הרה, ויצאו ילדיה, איז די הלכה, נותן נזק וצער לאישה, ודמי ולדות לבעל, די תשלומי נזק און צער וואס ס'האט גורם געווען פאר די אישה דאס גייט צו די אישה, און די דמי ולדות וואס זענען געהארגעט געווארן דאס גייט צו די בעל, ס'איז א מפורש'ע גזירת הכתוב, תורה האט מזכה געווען דמי ולדות די בעל און בעל אישה היא ונתן בפלילים, ממילא כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים, ממילא דמי ולדות גייט צו די בעל, וואס איז אין הבעל? בשעת ס'איז געקומען צו צאלן דמי ולדות איז די בעל שוין געשטארבען, נותן ליורשיו גיבט מען דמי ולדות צו די יורשי הבעל. אין האישה, די פרוי איז געשטארבען פאר מ'האט געצאלט די נזיקין, גיבט מען די נזיקין נותנת ליורשיה צו איר יורשים. איז זעהט מען שוין קלאר די חילוק, די קשיא וואס די גמרא וויל דא פרעגען. דא זעהט מען אז אפילו תשלימי נזיקין, נישט נאר כופר, גייט אויך נישט צו די בעל. שטייט ווייטער אין די ברייתא, היתה שפחה ונשתחררה, זאגט רש י, דא רעדט מען אז א שפחה משוחררת איז נתעבר פון א עבד משוחרר, או גיורת, א גיורת איז נתעבר געווארן פון א גר, און ס'איז געווען א אישה הרה, און מ'האט איר געשטויסן ויצאו ילדיה, און די פרוי און די מאן ביידע סיי די עבד סיי די שפחה סיי די גר סיי די גיורת זענען אלע געשטארבן, בכהאי גוונא זכה, די בעל השור איז זוכה דא אין די דמי ולדות און די נזיקין אלץ פארוואס ווייל וויבאלד גר מיט די משוחרר האבן דאך נישט קיין יורשים, ממילא איז דאס הפקר, כל הקודם זוכה, איז דער בעל השור וואס ער איז דער מחזיק אין די געלט ממילא איז ער זוכה ערשט. על כל פנים זעהט מען דא אין די ברייתא אז אפילו תשלומי נזקין טאמער די פרוי שטארבט גייט עס צו יורשי אישה נישט צו די בעל, וואס איז טאקע פשט? רבי עקיבא האלט דאך אז בעל יורש את אשתו. ענטפערט די גמרא אמר רבה בגרושה וכן אמר רב נחמן בגרושה אז די ברייתא רעדט זיך אז נאך די חבלה איז די פרוי נתגרש געווארן וממילא בשעת מיתה איז ער שוין נישט געווען די בעל איז וועגן דעם איז ער נישט יורש דא די תשלומי נזקין ס'גייט צו אירע קינדער. זאגט די גמרא, פרעגט די גמרא א קשיא, אמרי טאמער דו זאגסט מיר אז די ברייתא רעדט זיך ביי א אישה גרושה, איז נמי אמרי גרושה נמי תיפלוג בדמי ולדות, פארוואס שטייט דא אז צו וועמען גייט די דמי ולדות ווען די בעל לעבט, ס'גייט צו די בעל און נישט צו די אישה, פארוואס? די לשון, תוס' איז מסביר, די לשון הפסוק איז, כאשר ישית עליו בעל האישה, ס'משמע אז דאס וואס די בעל איז זוכה אין דמי ולדות נישט די אישה איז ווייל די תורה זאגט דא די לשון בעל האישה איז משמע דווקא ווען ער נאכאלץ די בעל האישה ווען די אישה איז תחתיו אבער ווען די אישה איז א גרושה בשעת די תשלומין ער איז שוין נישט בעל האישה אויב אזוי האט ער נישט קיין רעכט צו דמי ולדות איז ממילא זאלן זיי ביידע זיין שותפים, ווייל די ולדות איז דאך באשאפן געווארן דורך די צוויי פון זיי, זענען זיי ביידע בעלים אויף די ולדות, זאל מען צוטיילן דמי ולדות צווישן די צוויי פון זיי, איז בהכרח מוז זיין מען רעדט נישט וועגן א גרושה, עס איז יא בעל האישה. זאגט די גמרא אמר רב פפא עס איז נישט קיין ראיה, לעולם קען זיך רעדן בגרושה, אבער התורה זכתה דמי ולדות לבעל, אפילו בעלה בזנות, ס'איז נישט תלוי אין בעל, אפילו איינער האט מזנה געווען מיט א פרוי און זי איז געווארן הרה און זי האט געהאט קינדער, איז דארטן אויך גייט דמי ולדות צו די אבי הולדות, הגם ער איז נישט קיין בעל האישה דארטן, ס'איז נישט זיין פרוי, איז ממילא הוא הדין א גרושה אויך, איי ס'שטייט בעל האישה, זאגט רש"י אבועל הקפיד, ס'איז נישט די נקודה בעל, די נקודה איז אויף די בועל, ווער די בועל איז, ממילא אפילו א זונה איז הוא הדין אפילו א גרושה אויך. תוס' ברענגט אבער א ירושלמי וואס זעהט אויס האט יא גע'דרש'נט די לשון בעל, ווייל אין די ירושלמי שטייט אז טאמער איינער איז בא על אמו אדער על אחותו אויף אן ערווה וואס ער טאר נישט זיין צוזאמען מיט זיי איז יכול אף הוא בעל הריון און למעשה ער דאך די בועל איז אפשר דארטן ווען ס'איז דא דמי ולדות זאל עס גיין צו אים תלמוד לומר בעל אותו שראוי לקרות בעל יצאו אלו שאינם ראויים לקרות בעל למעשה די ווארט בעל איז יא נוגע צו דרש'נען ס'מוז זיין איינער ער מוז נישט זיין בפועל די בעל זיין קען אפילו בעל אפילו מזנה געווען ווי ער נישט קיין בעל אפילו גרושה ווי ער יעצט נישט קיין בעל אבער ס'מוז זיין אזא מענטש וואס טעכניש איז ראוי להיות בעל לאפוקי אין א פאל פון עריות ווי אמו ואחותו וואס איז נישט ראוי להיות בעל דארטן טאקע וואלט ער נישט באקומען די דמי וולדות. זאגט די גמרא נאכאמאל אמר רב פפא התורה זיכתה דמי וולדות לבעל אפילו בא עליה בזנות מאי טעמא אמר קרא כאשר ישית עליו בעל האישה מ'מיינט דא די בועל נישט דווקא די בעל

ס'איז מבואר א מחלוקת רבה און ר' נחמן אין בבא בתרא אין פרק יש נוחלין. איז רש"י מסביר די גמרא אין יש נוחלין שטייט אזוי ס'איז דאך דא א דין אז א בכור ירשנ'ט פי שניים, בכור נוטל פי שניים, אבער די דין פון בכור נוטל פי שניים איז דווקא במוחזק, אזוי ווי שטייט אין פסוק בכל אשר ימצא לו נעמט ער פי שניים, דווקא זאכן וואס איז געווען מוחזק ביי די טאטע בשעת מעשה, אבער די זאכן וואס איז ראוי. איז נישט דא קיין דין פי שניים, און די שאלה דארטן איז טאמער די טאטע האט געבארגט געלט פאר איינעם ביי א מלווה, איז וואס איז די דין צו ביי א מלווה איז דא פי שניים צו נישט, צו עס הייסט ראוי, מען האט עס ערשט אפגעצאלט נאך די מיתה, איז רבה זאגט דארטן, ס'ווענדט זיך, טאמער די יורשים האבן גובה געווען קרקע פאר די תשלומין פון די מלווה, איז דעמאלטס באקומט די בכור פי שניים, ווייל קרקע הייסט מוחזק, פארוואס? ווייל די טאטע האט שוין געהאט א שעבוד אויף די קרקעס, הגם מען האט עס ערשט איינגעמאנט נאך די מיתת האב, אבער וויבאלד די טאטע האט געהאט א שעבוד אויף די קרקע הייסט עס מוחזק און נישט ראוי, איז דא א דין פון פי שניים, אזוי זאגט רבה, אבער במעות דארטן ווען מען האט איינגעמאנט געלט אנשטאטס קרקע דעמאלטס וואלט טאקע נישט געווען פי שניים ווייל דאס הייסט ראוי ווייל דאס איז נישט די געלט וואס די טאטע האט איבערגעלאזט, דאס איז געלט וואס איז געקומען לאחר מיתתו, און עס איז קיינמאל נישט געווען קיין שעבוד אויף געלט, ממילא איז דאס ראוי, נישט דא קיין דין פי שניים. אזוי איז רבה'ס שיטה, רב נחמן איז פונקט פארקערט, רב נחמן האלט, גבו מעות, דעמאלטס הייסט עס מוחזק, פארוואס? ווייל די טאטע האט געבארגט געלט, און זיי האבן צוריק באקומען געלט, לכאו' א געוואלדיגע חידוש, סוף כל סוף מלווה להוצאה ניתנה, דאס איז נישט די געלט, וואס דער טאטע האט געבארגט, דאס איז אן אנדערע געלט, אבער על כל פנים, רב נחמן האט געהאלטן וויבאלד דער טאטע האט אים געגעבן געלט און יענער גיבט צוריק געלט, איז מען דאס דן ווי א זאך וואס דער טאטע האט שוין געהאט, מה שאין כן ווען זיי זענען גובה קרקע, איז דאס איז נישט די די זאך וואס דער טאטע האט געבארגט, דער טאטע האט געבארגט געלט און זיי צוריק באקומען צוריק קרקע, איז ממילא איז דאס אוודאי א נייע זאך און דאס הייסט ראוי. איז טענה'ט די גמרא, פארוואס קען מען נישט זאגן די זעלבע תירוץ דא? דא אונז מוטשען מיר זיך אויף פשט, וואס איז פשט אליבא דרבי עקיבא אז תשלומי נזקין פון א אישה, די נזק וצער גייט צו איר יורשים, הגם ס'איז דאך נתחייב געווארן די תשלומי נזקין ווען זי האט נאך געלעבט, איז לכאורה זאל עס הייסן מוחזק נישט ראוי, זאגט די גמרא, לויט רבה זאל מען זאגן דא אז ס'רעדט זיך. אז מ'האט בית דין האט גובה געווען פאר די תשלומי נזקין האט בית דין גובה געווען פון די מזיק מעות נישט קרקע און רבה'ס שיטה איז אז טאמער מ'איז גובה מעות הייסט עס ראוי הגם די חיוב איז שוין חל געווארן מחיים ווייל תשלומי נזקין איז נישט ווי כופר כופר איז טאקע אינו משתלם אלא לאחר מיתה האט די גמרא געזאגט אז ס'איז ראוי נזקין איז חל די חיוב מחיים. אבער סוף כל סוף זאגט רש"י ס'איז נישט בעסער פון מלוה בשטר, מלוה בשטר איז אויך חל געווארן א חוב מחיים, אבער סוף כל סוף ווען ס'איז דא תשלומי דמים הייסט עס ראוי, ווייל ס'איז נישט געווען קיין שעבוד אויף דעם, איז דא אויך ווען די אחר מיתה בית דין איז גובה תשלומי נזקין פון דמים הייסט עס ראוי, און וועגן דעם די בעל נישט ירש'נט נישט בראוי כבמוחזק, און לויט ר' נחמן. ט מען איינזעצן אז בית דין האט גובה געווען תשלומי נזקין קרקע, און קרקע איז א נייע זאך, דאס איז נישט קיין זאך וואס האט געהאט פריער, הייסט עס ראוי, און וועגן דעם ירש'נט עס נישט די בעל, באמת תוספות זאגט אז לויט ר' נחמן מיינט נישט די גמרא צו זאגן דווקא שגבו קרקע, אף גבו קרקע, לויט ר' נחמן אף ממה נפשך סיי קרקע סיי מעות וועט הייסן ראוי, ווייל די איינציגע סיבה פארוואס ר' נחמן האט געזאגט ביי מלוה אז מעות הייסט מוחזק ווייל די טאטע האט דאך געגעבן געלט און זיי באקומען צוריק געלט איז מען דאס דן כאילו די טאטע האט עס שוין געהאט, אבער דא ביי נזקין די געלט איז אויך א נייע זאך, אזוי ווי קרקע איז ניי איז געלט ניי, ווייל די איש האט נישט געגעבן קיין געלט, עס רעדט מען תשלומי נזקין וואס יענער צאלט פאר די חבלה, איז מילא די געלט איז אויך א נייע זאך, איז לויט ר' נחמן האט מען געקענט ענטפערן סיי קרקע סיי מעות הייסט ראוי, איז וואס האט מען געדארפט מוקים זיין די ברייתא בגרושה, דאס איז די גמרא'ס קשיא, איז נאכאמאל פרעגט די גמרא ונוקמה לרבה כגון שגבו מעות, און וועגן דעם הייסט עס ראוי, ולרב נחמן כגון שגבו קרקע האט מען דאך געזאגט פון תוספות אף קרקע און וועגן דעם הייסט עס ראוי, דאמר רבה גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו, ורב נחמן אמר גבו מעות יש לו גבו קרקע אין לו. זאגט די גמרא אמרי הני מילי לבני מערבא אליבא דרבנן, דאס וואס רבה און רב נחמן האבן געזאגט אז קרקע צו מעות הייסט ראוי, דאס האבן זיי געזאגט לבני מערבא אליבא דרבנן. כי קאמרי הכא כרבי, איז רש"י מסביר אזוי, די בני מערבא האבן געשיקט א פסק אז בכור איז נוטל פי שניים במלוה אבער נישט בריבית, און די גמרא האט דאס איינגעזעצט אליבא דרבנן אבער נישט אליבא דרבי, פארוואס? ווייל די רבנן האלטען אז א בכור נעמט נישט פי שניים אין שבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן, רבי האלט נישט אזוי. לויט די רבנן וואס האלטן אז די רבנן נעמען נישט קיין, אז א בכור נעמט נישט קיין פי שניים אין שבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהם, ממילא אין ריבית איז נישט דא קיין דין פון פי שניים, ווייל דאס איז שבח ששבחו לאחר מיתת אביהם. רבי דינגט זיך אויף דעם, ווייל רבי האלט אפילו ביי ריבית נעמט מען אויך פי שניים, ווייל ס'איז שבחא דממילא. איז אליבא דרבנן האבן רבה און ר' נחמן זיך געדינגען וואס איז פשט מען נעמט נישט אין שבח ששבחו לאחר מיתה, איז וואס איז פשט איז אין מלווה נעמט מען יא, איז געווען א מחלוקת רבה ר' נחמן צי ס'רעדט זיך וועגן קרקע און וועגן דעם נעמט מען ווייל די טאטע האט שוין געהאט א שעבוד הייסט עס מוחזק, אדער פארקערט דווקא ביי מעות נעמט מען ווייל די טאטע האט דאך געגעבן געלט האט צוריק באקומען געלט איז כאילו אז די געלט איז געווען פריער, אבער לויט רבי וואס ער האלט אז אפילו בריבית היות ס'איז שבחא דממילא איז דא א דין פון פי שניים, איז כל שכן ביי מלוה וועט זיין פי שניים סיי גובי קרקע סיי גובי מעות. טאמער רבי האלט אז אין די שבח הייסט ער א מוחזק, איז כל שכן א מלוה איז כמאן דגבי דמי הייסט ער זיכער א מוחזק, איז ממילא דאס וואס דו פרעגסט אז מ'האט געדארפט איינזעצן דא אפילו נישט א גרושה, נאר לרבה און לר' נחמן איינער וועט זיך רעדן גבו מעות, איינער וועט זיך רעדן גבו קרקע, און ממילא הייסט עס ראוי וועגן דעם איז די בעל נישט יורש, מ'האט נישט געוואלט איינזעצן אזוי ווייל דאס שטימט נאר אליבא דרבנן, אבער לויט רבי וואלט געדארפט אויסקומען אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה, סיי גבו קרקע סיי גבו מעות הייסן זיי ביידע א מוחזק, איז ווייטער פארוואס נעמט נישט די בעל די ירושה ס'הייסט מוחזק? איז וועגן דעם האט מען געענטפערט א תירוץ זאל שטימען אפילו לויט רבי, האט מען געענטפערט ס'רעדט זיך וועגן גרושה, און ביי גרושה איז דער בעל נתמעט דעמאלטס, ווייל ער איז דאך נישט די, ער האט דאך נישט קיין כח ירושה, ער קען דאך נאר ירש'נען ווען ער איז דער בעל, יעצט איז א גרושה איז נישט דא קיין ירושה. זאגט די גמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שור שהמית את העבד שלא בכוונה, ממילא ווען א שור הרג'ט שלא בכוונה האט ער אין זינען געהאט צו הרג'ען א בהמה און האט געהרג'עט אן עבד, פטור משלושים שקלים, פארוואס? שנאמר כסף שלושים שקלים יתן לאדוניו והשור יסקל, איז משמע אז די שלושים של עבד איז תלוי אין סקילת השור, כל זמן שהשור בסקילה הבעלים משלמין שלושים שקלים, אין השור בסקילה אין הבעלים משלמין שלושים שקלים, ווען די שור הרג'עט אן עבד שלא בכוונה, איז ער נתמעט פון סקילה, וויבאלד ס'איז נישטא קיין סקילה, זאגט ריש לקיש וועט שוין נישט זיין די דין פון שלושים שקלים. אן ענליכע הלכה זאגט רבה, אמר רבה, שור שהמית בן חורין שלא בכוונה, וואס דעמאלטס ווען מען הרג'ט א בן חורין איז דאך דא א דין פון כופר, טאמער האט געהארגעט שלא בכוונה פטור מכופר, די בעל השור דארף נישט צאלן קיין כופר, פארוואס? שנאמר השור יסקל וגם בעליו יומת אם כופר יושת עליו, האט די תורה תולה געווען כופר אין סקילה, כל זמן שהשור בסקילה בעלים משלמין כופר, אין השור בסקילה אין בעלים משלמין כופר, טאמער די שור האט געהארגעט א בן חורין שלא בכוונה, איז נישט דא קיין סקילה, טאמער עס איז נישט דא קיין סקילה איז נישט דא קיין כופר. איתיביה אביי שטייט אין די ברייתא המית שורי את פלוני או שורו של פלוני, א מענטש קומט צו בית דין איז מודה על פי עצמו אז זיין שור האט געהארגעט א פלוני א בן חורין, אדער ס'האט מזיק אדער ס'האט געהארגעט א שור של פלוני, איז די הלכה הרי זה משלם על פי עצמו ער דארף צאלען, דא רעדט מען א שור מיד, איז מילא א שור מועד וואס האט געהארגעט שור של פלוני, מוז דאך צאלען נזק שלם, דאס איז נישט קיין קנס, ממילא איז נישט קיין מודה בקנס, איז ער חייב. און ווען ער זאגט המית שורי את פלוני, וואס מיינט משלם על פי עצמו, זאגט די גמרא מאי לאו כופר, מסתם מיינט מען דא די חיוב כופר, ווען די שור מועד הארגעט איינער, איז דא א חיוב כופר, הגם ער האט מודה געווען, צאלט מען כופר, איז דאך שווער, ווייל ווען א מענטש איז מודה על פי עצמו אז זיין שור האט געהארגעט, איז די שור נישט קיין נסקל? פארוואס איז די שור נישט קיין נסקל? איז פשוט פשט וואלט מען געקענט זאגען, רשי זאגט פריער אויף מ"א עמוד ב', אז די סקילת השור האט א דין פון קנס, ממילא ווען די מאן איז, ווען די בעלים איז מודה אז מיין שור האט געהארגעט יענער, איז דאס א מודה בקנס. אבער רשי זאגט דא אן אנדערע נקודה, זאגט רשי, ווייל מען דרשנ'ט כמיתת הבעל כך מיתת השור, און ווען א מענטש וואלט מודה געווען על פי עצמו אז ער האט געהארגעט, באקומט א מענטש נישט קיין מוסר, און ממילא הוא הדין א שור באקומט אויך נישט קיין מיתה ווען די בעלים איז מודה אז ער האט געהארגעט, איז על כל פנים טאמער עס איז נישט דא קיין מיתת השור איז לכאורה לויט רבה וואלט נישט געדארפט זיין קיין כופר, און דא שטייט, טאמער איינער איז מודה און ער זאגט, המית שורי את פלוני, הגם אונז זאגן מיר יעצט אז ס'איז נישט דא קיין סקילה, אף על פי כן, משלם על פי עצמו צאלט ער כופר, זעהט מען אז כופר איז נישט תלוי אין סקילה. איז די גמרא מדחה, לא, דמים. אין הכי נמי, אלץ כופר, כופר איז מיתלא תלוי אין סקילה וויבאלד דא איז נישט דא קיין סקילה, ווייל עס איז א מודה על פי עצמו, איז טאקע נישט דא קיין דין פון כופר, דאס הייסט די כפרה, דאס צאלען כופר וואס מען דארף צאלען אלץ כפרה כדי אראפצונעמען די עונש שמים, דאס איז טאקע נישט דא, אבער דאס וואס שטייט משלם על פי עצמו מיינט דמים, יעדע מאל א שור האט געהארגעט א מענטש איז דאך דא תשלומי נזיקין, איז אזוי ווען די שור איז מזיק א מענטש דארפסטו צאלען פאר די היזק, און ווען די שור האט געהארגעט פאר א מענטש, יעדע מענטש האט דאך א שוויות, איז אלץ תשלומי נזיקין זאל מען דארפען צאלען פאר מיתת האדם, ס'איז נישט קיין כפרה, ס'איז נישט קיין כופר'דיגע דין, ס'איז אבער א דמים'דיגע דין, א דין תשלומי נזיקין, לכאו' מאי נפקא מינה, וואס האט רבה אויפגעטוהן מיט זיין גרויסע חידוש אז דארטן וואו ס'איז נישט דא קיין סקילה איז נישט דא קיין כופר, איז פיין איז נישט דא קיין כופר, אבער ס'איז דאך סיי ווי סיי מוז מען צאלן, ווייל ס'איז דא תשלומי דמים וואס איז נזיקין, ס'איז דאך די זעלבע זאך. איז בשלמא ווען מ'לערנט אז די דין פון כופר איז דמי מזיק, איז טאקע דא א נפקא מינה, טאמער ס'איז דא א חיוב כופר, ס'איז דא סקילה ס'דא כופר, איז די כופר דמי מזיק, טאמער ס'איז נישט דא קיין כופר ווייל ס'איז נישט דא קיין סקילה, דעמאלטס איז א דין פון תשלומי נזיקין, דמים, דאס איז טאקע דמי ניזק, אבער טאמער מען האלט אז כופר איז אויך דמי ניזק, איז לכאורה וואס האט רבה אויפגעטון, וואס איז די נפקא מינה? אבער רש"י איז מבאר אז ס'איז נאך דא א נפקא מינה. א מענטש האט נישט קיין געלט צו צאלען, איז טאמער ס'איז א תשלומי דמים און ס'נישט דא קיין חיוב כופר ווייל ס'נישט דא קיין סקילה, שוין, ער איז א מזיק, ער דארף צאלען אבער האט נישט קיין געלט, שוין, איז ער פטור יעצט, אזוי לאנג ער האט נישט קיין געלט, אבער טאמער ס'איז א אופן ווי ס'דא א חיוב סקילה וממילא דארף ער האבען א כפרה, איז דעמאלטס. אין הכי נמי האט נישט קיין געלט, אבער טאמער האט נישט קיין געלט מוז ער האבן א כפרה, האט ער אויף זיך א עונש שמים, כדי אויסצודרייען פון די עונש שמים מוז ער דאך באקומען א כפרה דורך כופר, זאל ער גיין בארגן געלט פון א צווייטע כדי אראפצונעמען פון אים די עונש שמים, מה שאין כן ווען עס איז נישט דא קיין כופר דאס איז נישט קיין עונש שמים, עס איז א דין תשלומי נזיקין. על כל פנים זאגט די גמרא דא רעדט מען וועגן דמים ממילא האט מען נישט קיין ראיה נישט ווי רבה. פרעגט די גמרא אי דמים טאמער דו זאגסט מיר אז ס'נתחדש א דין אז ווען א שור הרג'ט איינעם במקום וואס ס'נישט דא קיין כופר איז נאך אלץ דא א דין דמים אלץ נזיקין און נזיקין איז נישט נאר ווען מ'איז מזיק נזיקין איז אפילו ווען מ'הרג'ט איז אימא סיפא אין די סיפא פון יענע ברייתא שטייט טאמער איינער איז מודה און ער זאגט המית שורי את עבדו של פלוני איז דארטן שטייט אינו משלם על פי עצמו. יעצט אין די פאל ווען איינער איז מודה אז המית שורי את עבדו, איז ער נישט מחיוב קיין שלושים של עבד, ווייל שלושים של עבד איז קנס און א מודה בקנס איז פטור, דא רעדט מען ער האט דאך מודה געווען ס'איז על פי עצמו. איז שטייט אינו משלם על פי עצמו. טאמער דו זאגסט מיר ואי דמים אז ס'דא א דין פון דמים, אמאי לא? פארוואס זאל די פארוואס זאל די די די די בעל השור נישט מוזן צאלן דמים? אין הכי נמי ער צאלט נישט די שלושים של עבד ווייל דאס איז א מודה בקנס, אבער די חיוב דמים איז דאך נישט קיין קנס, א דין פון תשלומי נזיקין. אמר ליה האט די גמרא געענטפערט יכילנא לשנויי לך איך קען ענטפערן אז רישא דמים וסיפא קנס, דאס הייסט אזוי, אז אין הכי נמי, אין א פאל ווי איינער איז מודה אז זיין שור האט געהארגעט אן עבד הגם ס'איז נישט דא קיין שלושים של עבד וועט טאקע זיין א חיוב דמים. ווען די ברייתא זאגט אז אינו משלם על פי עצמו מיינט מען אינו משלם על פי עצמו קנס, דמים צאלט מען יא, ווען די רישא שטייט משלם על פי עצמו מיינט עס דמים. אבער מיהו שינויא דחיקא לא משנינא לך, ס'איז א געוואלדיגע דוחק אז די רישא רעדט זיך בנוגע די דמים, די סיפא רעדט זיך בנוגע די קנס, זייער נישט מסתבר. איז ממילא כ'וועל דיר ענטפערן א בעסערע תירוץ, לעולם כ'וועל דיר זאגן אידי ואידי דמים, סיי די רישא און סיי די סיפא רעדן זיך דמים. אין די רישא שטייט אז הגם ער האט מודה געווען און ממילא די שור איז נישט נסקל און ס'איז נישט דא קיין חיוב כופר דארף ער צאלן דמים, אין די סיפא הגם ער האט מודה געווען און עס איז נישט דא קיין חיוב קנס, איז נישט דא קיין חיוב דמים. פארוואס? וואס איז די חילוק פארוואס במקום וואו עס איז נישט דא כופר איז דא דמים און במקום וואו עס איז נישט דא קנס איז נישט דא דומם? זאגט ער א חילוק, מ. בן חורין, דמשלם כופר על פי עצמו. ווען מ'הרגעט א בן חורין, איז דא א מושג אז אפילו ווען ער איז מעיד על פי עצמו אז די שור געהרגעט א בן חורין איז געמאלט א היכי תמצא זאל זיין א חיוב כופר? והיכי דמי? אי אתו סהדי ואסהידו ביה דקטל עדים קומען פאר ער האט מודה געווען און זיי זאגן אז זיין שור האט געהרגעט א בן חורין אבער ולא ידעי אי תם הוה אי מועד הוה די עדים האבן נישט געוואוסט קלאר צי די שור איז א שור תם אדער א שור מועד אבער למעשה זיי האבן געזען אז זיין שור האט געהארגעט א מענטש, איז אויב אזוי די שור ווערט נסקל, ווייל אפילו תם איז די הלכה א שור א שור תם שהרג את האדם איז נסקל, און וויבאלד ס'איז נישט קיין מודה על פי עצמו, די עדים זענען געקומען, האבן די עדים שוין טאקע אוועק געשטעלט אז די שור איז א בר סקילה, זיי ווייסן נאר נישט צו די בעל מוז צאלן כופר צו נישט, ווייל כופר ווענדט זיך אין תם אדער מועד, ואמר מריה די בעל אליין קומט און ער איז מודה דמועד הוא, איז בכהאי גוונא. משלם כופר על פי עצמו, ווייל כופר נישט קיין קנס, נישט קיין מודה בקנס, די איינציגע סיבה צו פטר'ן די בעל פון כופר לויט רבה איז געווען ווען ס'איז נישט דא קיין סקילה, אבער דא איז דאך דא סקילה, ווייל די עדים האבן מעיד געווען אז די שור האט געהארגעט, איז ממילא דא וויבאלד ס'איז דא סקילה וועט זיין כופר. איז קומט אויס ווען שור האט געהארגעט א בן חורין איז דא היכי תמצא אז ס'זאל זיין אפילו על פי עצמו ווען איינער איז מעיד על פי עצמו אויף א בן חורין איז דא היכי תמצא פון כופר איז ממילא היכא דליכא עדים ווען ס'איז נישט דא קיין עדים בכלל ס'איז אלץ על פי עצמו איז דעמאלטס איז נישט דא קיין סקילה פאר די שור און ס'איז נישט דא קיין סקילה איז ממילא נישט דא קיין כופר איז משלם דמים וויבאלד מען טרעפט א היכי תמצא אז ס'זאל זיין כופר, איז ממילא במקום וואס ס'נישט דא כופר וועט זיין דמים. אבער גבי עבד, וואס מ'רעדט זיך דא הודאה על פי עצמו ווי יענער איז מודה שורי המית את העבד, שאינו משלם קנס על פי עצמו, אין א פאל פון על פי עצמו איז נישט געמאלט אז מ'זאל צאלן קנס שלשים שקל. פארוואס? איי לכאורה די זעלבע פאל ווי געזאגט פריער, והיכי דמי, דאי אתו עדים ואסהידו ביה דקטל ולא ידעי אי תם הוה אי מועד הוה, טאמער מוז מען זאגן די זעלבע פאל ווי פריער אזוי ווי ביי בן חורין, עדים קומען און זיי זאגן אונז האבן געזען אז יענעמס שור האט געהארגעט אן עבד, איז לכאורה טאמער עדים האבן מעיד געווען איז דאס א שור הנסקל. זיי ווייסען אבער נישט צי ס'איז א תם אדער מועד ממילא ווייסען זיי נישט צי זאגען צי ער איז מחויב שלושים של עבד. קומט די בעל ואמר מריה מועד הוה. דא לא משתלם קנס על פי עצמו. ווייל שלושים של עבד איז נישט ווי כופר, שלושים של עבד איז א קנס. איז ממילא הגם ס'איז דא א חיוב סקילה און קנס איז תלוי אין סקילה אבער דא העט נישט זיין קיין חיוב קנס ווייל על פי עצמו קען קיינמאל נישט געמאלט זיין קנס ווייל מודה בקנס איז פטור כופר מודה בכופר איז נישט פטור די איינציגע סיבה צו פטר'ן ווען עס איז נישט דא קיין סקילה אבער טאמער עדים האבן מעיד געווען אויף די עצם הריגה איז דא סקילה אויב אזוי איז דא כופר אבער קנס איז נישט שייך על פי עצמו איז וויבאלד על פי עצמו איז נישט געמאלט קיין אופן פון קנס איז היכא דליכא עדים דארטן ווי עס איז נישט דא קיין עדים לא משלם דמים. איז מילא טענה'ט די גמרא לעולם וויל איך גיין דא אז ס'איז דא א מושג אז ווען ס'איז נישט דא קיין כופר איז דא דמים, אבער דאס איז דווקא ביי א פאל פון כופר און נישט ביי עבד, פארוואס? ווייל די דין פון דמים איז מיתלא תלוי אין כופר, טאמער ס'איז געמאלט כופר איז במקום דליכא כופר איז דא דמים, טאמער ס'איז נישט דא טאמער ס'איז נישט געמאלט קנס דעמאלטס איז נישט דא קיין דמים במקום דליכא קנס. פארוואס איז איינס תלוי אין די אנדערע? עס שטייט אין די ראשונים א סברא ווייל בעצם די דין פון תשלומי נזקין ביי מיתה שטייט נישט אין די תורה, עס שטייט תשלומי נזקין אויף היזק, ביי מיתה שטייט נישט, אז דו ווילסט עס לערנען אז טאמער די שור האט געהארגעט א מענטש זאל זיין א חיוב תשלומי נזקין פאר די מיתה, קען מען עס לערנען פון דעם וואס מען זעט אז ווען מען הרגעט א מענטש איז דא כופר, איז קען מען זאגן אזוי ווי עס איז דא כופר זאל זיין נזיקין, איז טאמער עס איז געמאלט כופר, דעמאלטס קענסטו זאגן עס העט זיין נזיקין במקום וואס איז נישט דא קיין כופר, איז וויבאלד על פי עצמו איז דא א מציאות פון כופר, אזוי ווי אין די פאל ווען די עדים האבן מעיד געווען און זיי האבן נישט געוואוסט צו ס'איז שור תם שור מועד, איז ממילא הגם ס'איז נישט דא קיין כופר העט זיין דמים. אבער פון ווי ווילסטו לערנען ס'זאל זיין א דין פון דמים ביי הריגת עבד? נאר פון די מציאות וואס מ'זעהט אז ווען מ'הרג'עט א עבד איז דא קנס, דארטן ווי ס'איז נישט געמאלט קיין קנס קענסטו נישט לערנען ס'זאל זיין א תשלומי דמים. מתיב רב שמואל בר רב יצחק, וויאזוי קענסטו מיר זאגען די חילוק צווישען עבד אז עבד איז נישט דא קיין דמים און ביי במקום וואס ס'איז נישט דא קיין קנס איז נישט דא קיין דמים במקום וואס ס'איז נישט דא קיין כופר איז יא דא דמים שטייט אין די ברייתא כל שחייב בבן חורין חייב בעבד, אלץ וואס ביי בן חורין איז מען מחויב ווען די שור הרג'ט א בן חורין, הוא הדין איז מען מחויב ווען די שור הרג'ט אן עבד, ס'איז נוגע בין בכופר בין במיתה, דארטן ווי ווען די שור הרג'ט א בן חורין איז די שור באקומט מיתה באקומט סקילה, הוא הדין ווען די שור העט הרג'ען א עבד העט ער אויך באקומען סקילה, דארטן ווי די שור הרג'ט א בן חורין איז דא א חיוב כופר, הוא הדין ביי עבד וועט זיין א חיוב כופר, פרעגט די גמרא כופר בעבד מי איכא, די גאנצע מציאות פון כופר איז נאר דא ביי בן חורין, ביי עבד איז נישט דא כופר, ס'איז דא שלושים של עבד, ס'איז נישט דא קיין כופר, אלא לאו, ווען די ברייתא זאגט כופר מיינט מען דא דמים, אז כל שחייב בבן חורין, דארטן ווי ס'איז דא א חיוב דמים ווען די שור הרג'ט א בן חורין, הוא הדין איז דא א חיוב דמים ווען די שור הרג'ט אן עבד, האט די גמרא פארשטאנען וואס מיינט מען דא, אז ווען איז דא א חיוב דמים ווען מ'הרג'ט א בן חורין? ווען ס'איז על פי עצמו, אז ווען ער קומט על פי עצמו און איז מודה אז זיין שור האט געהארגעט א בן חורין, איז נישט דא קיין סקילה, ווען ס'איז נישט דא קיין סקילה איז נישט דא קיין כופר, איז דא דמים, ווען ער איז מודה אז די שור האט געהארגעט אן עבד, איז נישט דא קיין שלושים של עבד, אויב אזוי וועט זיין א חיוב דמים, זעהט מען דאך קלאר אז ס'איז נישט דא קיין חילוק צווישן עבד און צווישן בן חורין, ביי ביידע, אזוי ווי במקום ס'איז נישט דא קיין כופר איז דא דמים, הוא הדין במקום ס'איז נישט דא קיין קנס איז אויך דא דמים, איז וואס איז די חילוק די רישא און די סיפא אין די פריערדיגע ברייתא? זאגט די גמרא, איכא דאמרי הוא מותיב לה והוא מפרק לה, אז רב שמואל בר רב יצחק אליין וואס האט געפרעגט די קשיא ער גייט זאגן די קומענדיגע תירוץ, איכא דאמרי אמר ליה רבה אז רבה איז דער וואס האט געענטפערט די תירוץ מ'גייט יעצט זאגן, הכי קתני, פשט אין די ברייתא דא רעדט מען נישט וועגן על פי עצמו בכלל, הכי קתני, כל שחייב בבן חורין, בכוונה, על פי עדים, כופר, יעדע מאל ווי א בן חורין וועט זיין דא א חיוב כופר, למשל, די שור האט געהארגעט בכוונה א בן חורין און ס'איז געווען עדים, ממילא ס'איז דא א סקילת השור, ס'איז דא א חיוב כופר, איז די זעלבע פאל וועט זיין חייב בעבד קנס. דארט ווי ביי בן חורין איז דא כופר, זאגט די ברייתא דארט ביי עבד איז דא קנס. למשל, ווען א מענטש, ווען א בהמה האט געהארגעט אן עבד בכוונה און ס'איז געווען עדים, איז דעמאלטס וועט זיין א חיוב קנס. און הוא הדין בנוגע דמים אויך, וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה על פי עדים דמים, חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים דמים. אזוי ווי ביי בן חורין אין א פאל ווען ס'איז שלא בכוונה, איז ווען ס'איז שלא בכוונה איז דאך נישט דא קיין סקילת השור, אבער וויבאלד ס'איז דא עדים וועט דא זיין א חיוב דמים, איז הוא הדין בעבד, ווען ס'איז דא עדים ממילא ס'איז נישט קיין מודה בקנס, ס'איז שלא בכוונה און ס'איז נישט דא קיין שלושים של עבד ווייל שלושים של, ס'איז נישט דא קיין סקילת השור, וועט זיין א חיוב דמים. אבער על פי עצמו. איז טאקע נאר דא א חיוב דמים ביי בן חורין און נישט ביי עבד, אזוי ווי די גמרא האט מחלק געווען פריער, ווייל על פי עצמו איז נישט געמאלט א מציאות פון דמים ביי אן עבד, ממילא איז דא א חילוק צווישן עבד און און בן חורין, דא רעדט מען ווען ס'איז על פי עדים, על פי עדים וויבאלד ס'איז געמאלט א חיוב פון שלושים של עבד, איז ממילא במקום וואס ס'איז נישט דא קיין שלושים של עבד, למשל ס'איז געווען שלא בכוונה ווי ס'נישט דא קיין סקילה וועט טאקע זיין א חיוב דמים. אמר ליה רבא, טאמער דו זאגסט מיר יעצט אז במקום ווי ס'נישט דא קיין חיוב כופר איז דא דמים ווען מ'הרג'עט א מענטש, אי הכי אשו שלא בכוונה על פי עדים נשלם דמים, אזוי ווי איך זאג ווען א שור האט געהארגעט שלא בכוונה, וואס דארט איז נישט דא קיין חיוב סקילה ממילא נישט דא קיין חיוב כופר איז דא א חיוב דמים, איז ווען איינער האט אנגעצינדען א אש און ס'האט פארברענט א מענטש שלא בכוונה ווייל טאמער ס'איז בכוונה איז די מענטש א רוצח און דעמאלטס איז דא קם ליה בדרבה מיניה אבער שלא בכוונה ווי ס'איז נישט דא קיין מיתה ממילא נישט דא קיין קם ליה בדרבה מיניה ס'איז על פי עדים נשלם דמים פארוואס זאל מען נישט זאגען אז די מענטש איז מחיוב צו צאלען פאר זיין מזיק וואס האט מזיק געווען זיין זיין אש האט מזיק געווען זאל זיין דא א חיוב תשלומי נזיקין אויף די טויטע מענטש מ'זאל צאלען דמים פאר די מת. פרעגט די גמרא מנא ליה לרבא דלא משלם, פון ווי ווייסט רבא פארוואס איז די פשיטא אז ביי אש איז נישט דא קיין דין דמים, וואס ממילא פרעגט רבא מאי נפקא מינה, אפשר איז יא דא א חיוב דמים? זאגט די גמרא אפשר פון דא, אילימא מדתנן, א מענטש צינדט אן א פייער, ס'פארברענט א גדיש, היה גדי כפות לו, ס'איז געווען א גדי צוגעבינדען צו די גדיש, ועבד סמוך לו, און ס'איז געווען א עבד סמוך לגדיש, ונשרף עמו, די גדי, די עבד, און די גדיש איז אלץ פארברענט געווארן, חייב. איז ער חייב, פארוואס איז ער חייב? ווייל די גדי איז דאך כפות, און די גדיש האט ער דאך פארברענט, איז ער חייב, אין הכי נמי, אויף די עבד וועט ער טאקע זיין פטור, ווייל די עבד היה לו לברוח, אבער על כל פנים איז חייב אויף די גדי, און איז חייב אויף די גדיש. וואס איז טאמער ס'איז געווען עבד כפות לו, און די עבד האט נישט געקענט אנטלויפען, וגדי סמוך לו, ונשרף עמו, פטור, איז ער פטור, די גמרא האט פארשטאנען יעצט אויף די גדי, איז ער פטור ווייל היה לו לברוח, אויף די גדיש וועט ער טאקע זיין חייב, איז ווען ס'שטייט דא פטור מיינט מען פטור אויף די גדי און די און די עבד, גדי ביסטו פטור ווייל האט געקענט אנטלויפען, און די עבד ביסטו פטור פארוואס? ווייל די איינציגע פלאץ מ'טרעפט תשלומין פארן עבד איז דווקא במקום קנס בשור המועד, א שור המועד וואס האט געהארגעט אן עבד איז דא קנס, און די מקום וואו ס'קען נישט זיין קיין קנס דארטן וועט זיין א דין פון תשלומין פון נזיקין. אבער ביי אש איז נישט דא קיין תשלומין נזיקין אויף מיתה. און די גדיש טאקע וועט מען זיין חייב, זאגט רש"י דא קען מען נישט זאגן קם ליה בדרבה מיניה ער זאל זיין פטור אפילו אויף די גדיש, ווייל מ'גייט יעצט לויט די מאן דאמר וואס האלט אשו משום ממונו אשו משום ממונו נישט דא קיין חיוב מיתה און ממילא נישט דא קיין קם ליה בדרבה מיניה, על כל פנים וועט דאס זיין די מקור אז מען זעהט דא פון דעם וואס עס שטייט אז מען איז פטור אויף די עבד איז א ראיה אז עס איז נישט דא קיין דין קיין תשלומין ווען מען הרג'עט אן עבד, ממילא האט רבא געפרעגט פארוואס זאל אש שלא בכוונה זיין אנדערש? פון שור. זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין ראיה פון דא, ווייל האמר ריש לקיש דא רעדט זיך כגון שהצית בגופו של עבד, אז די פייער האט אנגעצינדען די עבד כפות, איז ער טאקע א רוצח, און ממילא די פטור איז אלס קם ליה בדרבה מיניה, אין הכי נמי, ס'איז א פטור סיי אויף די עבד סיי אויף די גדי און סיי אויף די גדיש, איז ממילא דא זעהט מען נישט פטור ווייל ס'איז נישט דא קיין תשלומין פון עבד, דא איז פטור אלס קם ליה בדרבה מיניה, איז פון ווי האט רבא געזעהן אז ס'איז דא א פטור תשלומין באש? ואלא מהא דתניא, ווייל שטייט אין די ברייתא און די ברייתא רעדט אויס א חילוק צווישן אש און בור, שטייט אין די ברייתא חומר באש מבבור, די מזיק פון אש האט א חומרא איבער בור, אז וואס, שהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה בין דבר שאינו ראוי לה, אש איז מועד צו פארברענען אפילו א דבר שאינו ראוי לה אזוי ווי ליחכה אזוי ווי ליחכה נירו וסכסכה אבניו, מה שאין כן בור, בור איז נאר מחיוב אויף א דבר הראוי לו, שור ולא אדם חמור ולא כלים. פארוואס האט די ברייתא נישט געזאגט נאך א חומר באש איבער בור, ס'קען זאגן אזוי, ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה דמים, אן אש טאמער מ'איז מזיק שלא בכוונה ווי ס'איז נישט דא קיין דין פון קם ליה בדרבה מיניה און ס'האט געהארגעט איינער איז דא א חיוב דמים, מה שאין כן בבור, א בור איז נישט דא קיין חיוב דמים אז ס'האט געהארגעט איינעם ווייל ס'איז דא א מיעוט שור ולא אדם, איז דא שטייט נישט לא קתני שטייט נישט די חומרא איז א ראיה פון דא האט רבא געוויסט אז ביי אש איז נישט דא קיין תשלומין פון דמים זאגט די גמרא ס'איז אויך נישט קיין ראיה דילמא תנא ושייר באמת וואלט מען טאקע געקענט זאגען אז דאס איז א חומר אש מיט בור אבער מ'האט נישט אנגעכאפט אלע חילוקים תנא ושייר זאגט די גמרא ביסט גערעכט רבא האט טאקע נישט געוויסט אז ביי אש איז נישט דא קיין דין דמים אלא רבא גופיה איבעויי מיבעיא ליה דאס גופא געווען רבא'ס קלער רבא האט נישט געהאט א קשיא פארוואס רבא האט געוואלט וויסן וואס איז די דין, דו זאגסט מיר יעצט אז ס'דא א דין תשלומין ווען א שור הרג'עט א מענטש במקום ווי ס'איז נישט דא קיין חיוב קנס אדער כופר איז דא א חיוב דמים, וואס איז ביי אש? אשו שלא בכוונה ווי ס'איז נישט דא קיין קם ליה בדרבה מיניה מי משלם דמים או לא מי אמרינן גבי שור הוא דבכוונה משלם כופר, א שור וואס איז דא א חיוב כופר איז שלא בכוונה ווי ס'איז נישט דא קיין כופר ווייל וויבאלד ס'איז נישט דא קיין סקילה נישט דא קיין כופר איז משלם דמים, אבל אשו דבכוונה לא משלם כופר, ביי אש איז קיינמאל נישט נתחדש געווארן די דין פון כופר, איז שלא בכוונה נמי לא משלם דמים, או דילמא ס'איז נישט קיין חילוק, כיוון דגבי שור שלא בכוונה אף על גב דליכא כופר משלם דמים, גבי אשו נמי אף על גב דבכוונה לא משלם כופר אבער שלא בכוונה מיהת משלם דמים. ולא ידעינן, למעשה האט די גמרא נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן תיקו זאגט די גמרא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן כופר, מה תלמוד לומר אם כופר, די לשון הפסוק איז אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו, וואס איז די ווארט אם, לכאורה איז א איבריגע ווארט לרבות כופר שלא בכוונה ככופר בכוונה, אזוי ווען די שור הרג'ט בכוונה וואס איז דא א חיוב סקילה איז דא תשלומין כופר, הוא הדין ווען די שור הרג'ט שלא בכוונה וואס איז נישט דא קיין חיוב סקילה איז אויך דא א חיוב כופר, דאס הייסט רבי יוחנן זאגט בפירוש נישט ווי רבה, רבה אויף עמוד א' האט תולה געווען די חיוב כופר אין סקילה, ווי עס איז נישט דא קיין סקילה איז נישט דא קיין כופר, און רבי יוחנן זאגט ניין, אפילו ווען עס איז נישט דא קיין סקילה למשל שלא בכוונה איז נאך אלץ דא א חיוב כופר. אמר ליה אביי, טאמער דו דרש'נסט אם כופר אלא מעתה עבד נמי, ביי עבד שטייט אם עבד יגח השור איז שלושים שקלים יתן, מה תלמוד לומר אם עבד? לכאורה די זעלבע דרשה, לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה, אזוי ווי ווען א שור הרג'ט א עבד בכוונה וואס דעמאלטס איז דא סקילה פאר די שור איז דא א חיוב שלושים שקלים, הוא הדין ווען עבד הרג'ט שלא בכוונה וואס איז נישט דא קיין חיוב סקילה איז אויך דא א חיוב שלושים שקלים, זאגט די גמרא יא, אפשר יא, וכי תימא הכי נמי. נעה, ס'קען דאך נישט זיין, ווייל אויב אזוי זאגסטו מיר אז וואו ס'איז נישט דא קיין חיוב סקילה איז דא א חיוב שלושים, והאמר ריש לקיש, שור שהמית את העבד שלא בכוונה וואו ס'איז נישט דא קיין חיוב סקילה, פטור משלושים שקלים, אמר ליה גברא אגברא קא רמית, אין הכי נמי, ריש לקיש האלט נישט אזוי, פארוואס קען רבי יוחנן נישט יא האלטען אזוי? יעצט אינטערסאנט, ווייל די גמרא האט נישט געפרעגט די זעלבע קשיא, ווי אזוי קען רבי יוחנן זאגען אם כופר לרבות שלא בכוונה איי רבה האלט נישט אזוי? מ'האט פארשטאנען ס'איז נישט קיין קשיא. איז אזוי ווי רבי יוחנן קען זיך דינגען אויף רבה, קען ער זיך דינגען אויף ריש לקיש. זאגט די גמרא, כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, ער האט טאקע געזאגט אז רבי יוחנן האט בפירוש געזאגט די זעלבע דין ביי עבד. עבד, סאו קען שטיין עבד, מה תלמוד לומר אם עבד? ס'איז אויך מרבה, אזוי ווי אם כופר איז מרבה, איז אם עבד מרבה. לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה, שור שהמית את העבד שלא בכוונה הגם ס'איז נישטא קיין חיוב סקילה, איז דא א חיוב שלושים שקלים. יעצט ריש לקיש דינגט זיך קלאר בנוגע עבד, ווייל ריש לקיש זאגט אז די חיוב שלושים שקלים איז נישט דא ביי שלא בכוונה, איז בהכרח ער האט נישט געדרשנט אם עבד, איז זאגט די גמרא לריש לקיש נמי נימא, מדעבד אם עבד לא דריש, איז הוא הדין כופר אם כופר נמי לא דריש, אזוי ווי ער דרשנט נישט די איבריגע ווארט אם עבד, הוא הדין אם כופר דרשנט ער נישט, און ממילא וועט ער זיך דינגען אויף ר' יוחנן אפילו לגבי כופר, און ער וועט זאגען אז הרג את האדם שלא בכוונה, וויבאלד ס'איז נישט דא קיין סקילה איז נישט דא קיין כופר. זאגט די גמרא ניין האסט נישט קיין ראיה, אמרי לא, עבד אם עבד לא דריש, ער דינגט זיך אויף די דרשה פון אם עבד, אבער כופר אם כופר דריש, פרעגט די גמרא מאי שנא, וואס עפעס? זאגט מען א פשוט'ע חילוק, מען דארף טאקע וויסן וואס איז געווען די גמרא'ס הווא אמינא פריער צו דרש'ן, אם עבד לא כסיב במקום תשלומין, די ווארט אם עבד שטייט נישט אין די פסוקים פון תשלומין, פארקערט די תורה קומט דא א נייע חילוק, ביז יעצט האט מען גערעדט שור שהמית את האדם, און דארטן דא דער חיוב פון כופר, יעצט הייבט אן א נייע זאך, אבער אם עבד יגח השור, נישט א בן חורין, איז נישט דא קיין חיוב כופר, ס'איז דא שלושים שקל, איז די אם איז נצרך לגופיה אום מחלק צו זיין, ביז יעצט האט מען גערעדט שור שהרג בן חורין, אם עבד, אבער טאמער ס'איז די די די די געהארגעטע איז איז אן עבד, איז אן אנדערע דין, איז ממילא די אם דארף מען האבן לגופיה, ס'איז נישט איבריג. מה שאין כן אם כופר, כסיב במקום תשלומין, די ווארט אם כופר שטייט אין די פרשה פון תשלומין, די תורה רעדט שוין אז ווען מ'הרג'עט א בן חורין, איז דארף מען צאלען, און יעצט שטייט אם כופר יושת, זאל שטיין כופר יושת עליו, מ'האלט דאך אינמיטן די דינים פון תשלימין, איז די גאנצע ווארט אם איז איבריג, איז אם קען זיין דרש'נט מען יא, ריש לקיש דינגט זיך נאר אויף די אם עבד ווייל ס'איז נישט מיותר, די אם כופר איז יא מיותר, עס קען זיין ער איז מסכים צו רבי יוחנן מ'דרש'נט א ריבוי מחייב צו זיין שור שהמית שלא בכוונה, אז ס'איז דא א חיוב כופר.